זאגט די משנה, נתן לאומנין לתקן, ער האט געגעבן צו א פאכמאן צורעכטמאכן א זאך, וקלקלו, און זיי האבן צעבראכן די זאך, חייבין לשלם, דארף דער פאכמאן באצאלן פאר דעם שאדן וואס ער האט געמאכט, נתן לחרש, צו א קארפענטער, שידה, שידה ווערט אנגערופן. א קעסטל וואס דאס גייט אויף דעם וואגן וואס דארט איז געמאכט געווארן די פרויען זאלן דארט זיצן, שידה, תיבה אדער א קעסטל ומגדל אדער א טורעם, א קאבערד לתקן צורעכט צו מאכן, וקלקל, מען האט עס צובראכן חייב לשלם, דארף מען באצאלן, והבנאי, און דער וואס בויט, שקיבל עליו לסתור את הכותל, ער האט אויף זיך גענומען ער זאל צונעמען די וואנט, ושיבר אבנים, און ער האט צובראכן די שטיינער, או שהזיקן, אדער ער האט געמאכט שאדן די שטיינער, חייב לשלם, דארף ער באצאלן. היה סותר מצד זה, ער האט צענומען אין דער זייט, ונפל מצד אחר, איז אראפגעפאלן פון א צווייטע זייט, דאס איז ער גארניט ניט שולדיק, פטור, דארף ער נישט באצאלן פאר די שטיינער וואס זענען געווארן צעבראכן, ואם מחמת המכה, אויב עס איז געווארן צעבראכן האט צו שטארק געקלאפט, חייב. איז ער מחיוב צו באצאלן. אמר רב, גמרא, אמר רב אסי, האט רב אסי געזאגט, לא שנו, ס'איז נישט געווארן געלערנט דער דין אין דער משנה אז דער בעל מלאכה האט צעבראכן א זאך דארף ער באצאלן, אלא שנתן לחרש שידה תיבה ומגדל, רעדט זיך נאר ער האט געגעבן צום פאכמאן א פארטיגע זאך, א פארטיגע כלי, לנעוץ בהן מסמר, אז ער זאל אין דעם אריינקלאפן א נאגל, א טשוואק, אין דעם אריינקלאפן, האט ער דאך באקומען א פארטיגע זאך פון בעל הבית ונועץ בהן מסמר, און ער האט אריינגעקלאפט אין דעם א נאגל ושיברן, ער האט עס צעבראכן, דעמאלט זאגן מיר אז דער חרש דארף באצאלן פאר דעם שאדן, ער האט גענומען ביי דעם בעל הבית א פארטיגע כלי און ער האט עס צעבראכן. אבל נתן לחרש, ווי איז אויב ער האט געגעבן צו דעם קארפענטער עצים, האלץ, רוי מאטעריאל, לעשות שידה תיבה ומגדל, אז דער אומן זאל מאכן פון דעם שידה תיבה ומגדל, ועשה מהן שידה תיבה ומגדל, און מען האט שוין געמאכט פון דעם שידה תיבה ומגדל, און ס'איז נאך אין דעם רשות פון דעם חרש, ושיברן, נאכער האט ער עס צעבראכן, פטור. איז ער פטור צו באצאלן. מאי טעמא? פארוואס דארף מען נישט באצאלן? פון די האלץ פון בעל הבית האט זיך שוין געמאכט א כלי, ער האט דאך שוין צעבראכן א כלי. אומן, דער קארפעטנער קונה בשבח כלי, דאס וואס ווערט בעסער די כלי, באלאנגט יעצט צום אומן, ביז וואנען דער בעל הבית וועט אים באצאלן. וואס מען האט זיך צונויפגערעדט פאר די שכירות קומט יעצט אויס אז וועמענס כלי האט ער צובראכן, נישט די כלי איז געווען פון בעל הבית, נאר די כלי איז נאך געווען זיינע, אזוי זענען מסביר די מפרשים אז דער שבח איז נאך משועבד צום אומן, כל זמן מען באצאלט נישט איז עס זיין זאך, נאכהער מען באצאלט אים דעם אומן הייסט עס ער פארקויפט דעמאלט דעם שבח, ס'איז אויך נוגע לגבי נאך א זאך, דער דין איז דאך אז א ארבעטער ווען עס ענדיגט זיך די ארבעט מוז איך אים באצאלן, ער ענדיגט די ארבעט אינמיטן טאג מוז איך אים באצאלן ביז פארנאכט, אז נישט בין איך עובר לא תלין פעולת שכיר, עובר א לאו, אויב איך באצאל אים נישט גלייך אין זעלבן טאג, שוין דא אין דעם פרטים אויב דער ארבעטער מאנט און אויב ער האט געלט, ווי איז אבער אז איך זאג אומן קונה בשבח כלי, הייסט עס נישט אז דער אומן האט ביי אים געארבעט, נאר דאס הייסט אז דער אומן האט איהם פארקויפט עפעס א זאך, זאגט די גמרא תנן, האט מען געלערנט אין די משנה כ'וועל דיר פרעגן א קשיא, אין די משנה שטייט נתן לאומנין וקלקלו חייבין לשלם, מאי לאו, מיינט ס'איז דען ניט דאס וואס שטייט אז מען גיבט צו דעם בעל מלאכה און ער צוברעכט עס דארף מען באצאלן, רעדט זיך עס דיהיב להו עצים, מ'האט געגעבן האלץ, ווייל עס שטייט סתם מיינט מען דאך אלע וועגן

מכלל ווייזט דאך אויס דרישא עצים אז די רישא רעדט זיך מ'האט געגעבן האלץ, און דאך זאגן מיר אז ער דארף באצאלן, ווייל איך זאג אז דער שבח באלאנגט נישט צום אומן נאר עס באלאנגט צום בעל הבית, זאגט די גמרא מ'קען דיר ענטפערן ס'איז נישט קיין צוויי דינים אין די משנה נאר פרושי קא מפרש לה, דער אנדערע זאך איז מפרש דער ערשטע, כיצד נתן לאומנין לתקן, וקלקלו חייבין לשלם, ווען איז דער דין אז מען גיט צו א בעל מלאכה צו רעכט מאכן א זאך און ער צוברעכט עס דארף מען באצאלן, ווען איז דאס כגון שנתן לחרש שידה תיבה ומגדל, דווקא ווען ער גיט אים שוין א פארטיגע זאך און ער האט עס צובראכן, אבער ביי עצים איז נישט אזוי דער דין. זאגט די גמרא הכי נמי מסתברא דכיצד קתני, איך מוז אזוי זאגן ס'איז איין דין אז די סיפא איז מפרש די רישא, דאי סלקא דעתך אויב אויב דו וועסט זאגן רישא עצים, די רישא זאגט א דין פון עצים נתן לאומנים לתקן, ער האט אים געגעבן האלץ צו מאכן א כלי, און ער האט געמאכט די כלי וקלקלו חייבין לשלם. אויב ווילסטו אזוי אויך זאגן, השתא אשמעינן עצים חייבין לשלם, איז דאך אז מען גיט אים האלץ און ער מאכט א כלי און צעברעכט די כלי, דאך דארף ער באצאלן כאטש ער האט באקומען האלץ, ולא אמרינן און איך זאג ניט, אומן קונה בשבח כלי, אז דער שבח באלאנגט צום אומן. איז דאך שידה תיבה ומגדל מיבעיא, אז מען גיט צו אים שידה תיבה ומגדל איז דאך א זיכערע זאך אז ער האט עס צובראכן דארף ער באצאלן, איז מוז איך דאך לערנען אז ס'איז איין זאך, ער גייט מיר מפרש זיין ווען איז די דין נתן לאומן לתקן וקלקל חייב לשלם אויב ס'איז שוין געווען א פארטיגע שידה תיבה ומגדל. זאגט די גמרא אי משום הא לא איריא, פון דעם קענסטו נישט מאכן קיין ראיה, מען קען זיין תנא סיפא לגלויי רישא, אין אמת'ן וועלן מיר זאגן אז ביי עצים איז אויך די זעלבע דין, איז ער מחויב צו באצאלן, נאר די סיפא גייט מיר מגלה זיין איך זאל וויסן די רישא, ווען איך זאל נאר האבן די רישא אליין, שלא תאמר זאלסט נישט לערנען רישא שידה תיבה ומגדל, אז ווען איז ער חייב נאר ער גיט א פארטיגע כלי, אבל עצים לא, ביי עצים איז ער פטור, תנא סיפא לערנט מען די סיפא שידה תיבה ומגדל, מכלל דארף איך דאך שוין זאגן דרישא, אן אנדער דין, רעדט זיך פון עצים, ואפילו הכי דאך עס רעדט זיך פון עצים, חייב לשלם, דארף ער באצאלן. רש י זאגט די גמרא לימא מסייע ליה, לאמיר זאגן ס'איז אין א ראיה צו רב אשי, וואס רב אשי זאגט אז דער אומן איז קונה בשבח כלי. אז די שבח וואס די כלי ווערט בעסער, דאס איז דעם אומנ'ס ביז וואנען די בעל הבית באצאלט אים פאר די שכירות, האט מען געלערנט אין די משנה, די משנה ווייטער, קוף עמוד ב', הנותן צמר לצבע, איינער האט געגעבן וואל צו א פארבער, והקדיחו יורה, און דער טאפ. האט עס פארברענט, ס'איז געווען צופיל צייט אין טאפ, איז עס געווארן קאלע די וואל. נותן לו דארף דער צבע דער פארבער באצאלן צום בעל בית דמי צמרו די געלט פון די וואל וואס האט אים קאלע געמאכט, ווייזט אויס דמי צמרו אין ער דארף באצאלן די געלט פאר די וואל, דמי צמרו ושבחו, די געלט פון די וואל און דעם שבח, לא דארף ער נישט באצאלן, לאו מיינסטו ניט, ס'רעדט זיך שהקדיחו, ס'איז געווארן פארברענט, לאחר נפילה, שפעטער איז געווארן פארברענט, דאיכא שבחא, פריער איז געוועזן שבח, נאכער ס'איז געווען צו פיל די וואל אין טאפ, איז געווארן פארברענט, זאגן מיר, ער דארף נישט באצאלן פאר דעם שבח, איז שמע מינה אומן קונה בשבח כלי, ווייל אויב איך זאל נישט זאגן אומן קונה בשבח כלי, נאר דער שבח אזוי ווי עס איז געווארן בעסער האט עס באלאנגט צום בעל הבית, האט ער דאך געמאכט שאדן דעם בעל הבית, נישט בלויז די וואל, ער האט אויך געמאכט שאדן די שבח. און ווען איך זעה דא אז שטייט דמי צמרו באצאלט ער אבער די שבח ניט, איז א סימן ס'איז א ראיה צו רב אסי אז דער שבח באלאנגט צום אומן אמר שמואל האט שמואל געזאגט פון דא נישט קיין ראיה הכא במאי עסקינן דא רעדט זיך כגון שהקדיחו בשעת נפילה דליכא שבחא די וואל איז קאלע געווארן אזוי ווי מען האט עס אריינגעווארפן ס'איז קיינמאל נישט געווען קיין שבח אין דער וואל דעריבער באצאלט ער נאר דמי צמרו, אבער לו יצויר אז ס'זאל געווען זיין שבח, קען זיין זאגן מיר אין אומן קונה בשבח כלי, נאר דער שבח באלאנגט צום בעל הבית, וועט ער דארפן באצאלן אי פאר דער וואל אי פאר דער שבח. פרעגט די גמרא, אבל הקדיחו לאחר נפילה מאי, ווי זאגסטו אז אויב הקדיחו לאחר נפילה, ווי האלט שמואל? נותן לו דמי צמרו ושבחו, באצאלט ער אים געלט פאר די וואל און אויך וואס איז געווארן בעסער ווייל שמואל האט דאך געזאגט פארוואס באצאלט מען די וואל ווייל ס'איז געשען בשעת נפילה ווען ס'איז נישט געווען קיין שבח ווייזט אויס אז דארט וואו ס'איז דא שבח דארף מען יא באצאלן שבח לימא שמואל לית ליה דרב אסי דאך פון דעם א ראיה אז שמואל האלט נישט ווי רב אסי נאר שמואל האלט אז אין אומן קונה בשבח כלי איז צו וועמען באלאנגט דער שבח? צום בעל הבית, דעריבער אז ס'איז געוועזן שבח דארף ער באצאלן אי געלט פאר דער וואל אי געלט פאר דעם שבח. זאגט די גמרא אמר לך שמואל שמואל וועט דיר ענטפערן הכא במאי עסקינן דא רעדט זיך כגון דצמר וסמנין דבעל הבית דער וואל און דער פארב האט באלאנגט צום בעל הבית וצבע און דער פארבער אגר ידיה הוא דשקיל פשט איז ער איז נישט קיין קאנטראקטער וואס האט אויף זיך גענומען דאס צו פארבן, מען באצאלט אים נאר אגר ידיה, צו ס'איז גוט צו ס'איז נישט גוט, דאס טוט מען אים באצאלן, אבער לו יצוייר א אומן, וועל איך טאקע זאגן, אומן קונה בשבח כלי, און ער וועט נישט דארפן באצאלן פאר דעם שבח, אבער דא ה אז ער איז א בעל מלאכה. מ'באצאלט אים נאר פאר דער ארבעט, האט ער געמאכט שאדן אין דער וואל אליין באצאלט ער דער וואל אליין, האט ער געמאכט שאדן ווען ס'איז שוין פריער געווארן אפגעפארבט, ס'איז שוין געווען אין דעם שבח, דעמאלט איז שוין זיכער דער שבח צום בעל הבית, ווייל ער איז דאך נישט קיין אומן, נאר א ארבעטער, אוי, דעמאלט דארף ער באצאלן אי די צמר אי די שבח. פרעגט די גמרא אי הכי אויב אזוי יא נותן לו דמי צמרו וסמנים מיבעי ליה, דארף דאך שטיין אז ער גיט אים די געלט פאר דער וואל און די געלט פון די סמנים, אלא זאגט די גמרא ניט שמואל האלט אזוי. שמואל קען האלטן ווי רב אסי, נאר דחויי קא מדחי ליה, ער גייט עס אוועקשטויסן. ער וויל זאגן, דו ווילסט פון דא א ראיה ברענגען צו רב אסי, זאג איך דיר, קיין ראיה צו רב אסי איז דא נישט דא, ווייל דא קען מען. תא שמע, איך וויל פרעגן א קשיא אויף רב אסי. האמער געלערנט הנותן טליתו לאומן, איינער האט געגעבן זיין מלבוש צו א פאכמאן ער זאל עס צורעכט מאכן, גמרו, ער האט עס גענדיגט די ארבעט, והודיעו, ער האט אים געמאכט וויסן אפילו מכאן ועד עשרה ימים, אפילו עס איז שוין דורכגעגאנגען צען טעג פון דער צייט וואס ער האט מודיע געווען אז ער האט עס גענדיגט, אינו עובר עליו משום לא תלין, איז ער נישט עובר דעם לאו פון לא תלין פעולת שכיר אתך עד בוקר, אזוי איז דאך דער דין, אז איינער האט גענדיגט די ארבעט בייטאג, דארף ער אים באצאלן ביינאכט, ער ענדיגט ביינאכט, דארף ער ענדיגן באצאלן בייטאג, ער ענדיגט די ארבעט אינמיטן טאג, דארף ער באצאלן אין זעלבן טאג, דאס איז ביי א ארבעטער, דא איז ער נישט עובר, ווייל ער האט עס נאך אים נישט אוועקגעגעבן, נתנה לו בחצי היום, אויב ער האט עס אים אוועקגעגעבן אינמיטן טאג, איז די מלבוש כיוון ששקעה עליו החמה, אזוי ווי די זון איז אונטערגעגאנגען, עובר עליו איז ער עובר משום בל תלין, און דער דין פון בל תלין גייט דאך נאר אן ביי א ארבעטער, ביי מקח וממכר גייט עס נישט אן, ואי סלקא דעתך אומן קונה בשבח כלי. אויב איך וועל זאגן אז דער אומן קונה איז דעם שבח, נו דאס הייסט, ווען ער באצאלט אים, רופט זיך עס אן, דעמאלט טוט ער עס אפקויפן, אמאי עובר משום בל תלין, פארוואס זאל ער עובר זיין וועגן בל תלין, ס'איז דאך נישט קיין ענין פון ארבעט, ער צאלט דאך נישט פאר דער ארבעט, ער צאלט דאך פאר דעם שבח. אמר רב מרי בריה דרב כהנא, דא רעדט זיך בגרדא דסרבלא, ער האט אים געגעבן א מאנטל וואס מען דארף עס. א הארטע מאנטל, ער דארף עס מאכן ווייך, דליכא שבחא, עס איז נישטא קיין שבח, פרעגט די גמרא סוף סוף, למאי יהבה נהליה, פארוואס האט ער אים געגעבן די הארטע מלבוש, לרכוכי, זאל עס מאכן ווייך, כיון דרככיה ער האט געמאכט ווייך, היינו שבחא, איז דאך עס מער ווערט ווי פריער, והא ראיה ער לאזט זיך אויף דעם קאסטן. זאגט די גמרא לא צריכא דאגריה לביטשי ביטשא, ער האט אים געדינגען ער זאל עס טרעטן טרעטן, ביטשא במעתא פאר יעדער טרעט וועט ער אים דארט געבן אזוי דער סדר וויאזוי מ'מאכט עס ווייך מ'טוט עס אריין לייגן אין א שיסל מיט וואסער און מען טוט אויף דעם ארויף טרעטן יעדער טרעט במעתא באצאלט ער אים פאר דעם א מאה א זעקסטל א מטבע א קליינע דהיינו שכירות דאס איז דאך שכירות. דעריבער איז עס פאסט זיך דא נישט צו זאגן קיין אומן קונה בשבח כלי פרעגט די גמרא ולמאי דסליק אדעתין מעיקרא, לויט ווי מיר האבן פריער געלערנט, דלא אגריה לביטשי, ער האט עס נישט געדינגען אים אויפצוטרעטן, נאר וואס האט ער אים געדינגען? אן ענין פון קבלנות. מסייע לרב ששת, ס'איז א ראיה צו רב ששת, דבעו מיניה מרב ששת, מ'האט געפרעגט א שאלה פון רב ששת, קבלנות, ווען איינער האט גענומען א זאך אין קאנטראקט אים דאס צו ארבעטן, און ער האט עס געענדיגט עס צוריקגעגעבן, עובר עליו משום בל תלין, צי איז מען עובר, דעם לאו פון בל תלין אויב מען באצאלט נישט גלייך, או אינו עובר אדער איז מען נישט עובר, ואמר להו רב ששת און רב ששת האט צו זיי געזאגט, עובר, אז מען איז יא עובר איז דאך דא אויך א ראיה, און דא איז געווען אויך קבלנות אין די הוה אמינא, און דאך זאגן מיר אז מען איז עובר, דאך א ראיה צו רב ששת, זאגט די גמרא לימא דרב ששת, פליגא דרב אסי. קומט דאך אויס רב אסי קריגט אפ מיט רב ששת, ווייל לויט רב ששת אז איך זאג מ'איז עובר איז דאך עס א ענין, פארוואס איז מען עובר? ווייל ס'איז נישט קיין ענין פון פארקויפען, נאר ס'איז א ענין פון ארבעט, דארף איך דאך לערנען ווייל רב ששת לערנט אין אומן קונה בשבח כלי, דעריבער זאגן מיר מ'צאלט אים פאר דער ארבעט, דעריבער איז מען עובר. לויט רב אסי דארף מען דאך נישט עובר זיין, ווייל דער שבח באלאנגט צו דעם אומן און ער פארקויפט אים יעצט דעם שבח. אמר שמואל בר אחא, פון דא איז נישט קיין ראיה אז רב ששת קריגט אויף רב אסי, און אין אמת'ן וועט רב אסי אויך האלטן אז איבער דעם קבלנות איז מען נישט עובר דעם לאו פון בל תלין, נאר ווען האט רב אסי געזאגט זיין דין אז מ'איז עובר? בשליחא דאיגרתא, מען האט אים געמאכט א שליח אז זאל אוועק טראגן דעם בריוו אויף דעם און דעם ארט, ער באצאלט אים נישט פון די שעה, נאר ביז ער וועט ברענגען דארט אויף דעם ארט דעם בריוו, דא איז דאך נישטא קיין שבח, דעמאלט זאגט רב ששת אז מען איז עובר, בל תלין, און רב אסי וועט דעמאלט אויך מודה זיין מען איז עובר, ווייל דעמאלט דא איז דאך נישטא קיין שבח, צאלט מען פארוואס צאלט מען דעמאלט פאר דער ארבעט? תוספות פרעגט ווי קען איך פארענטפערן דעם תירוץ בשליחא דאיגרתא, אין המקבל שטייט דארט אזוי, בעו מיניה מרב ששת קבלן עובר בבל תלין או אין עובר, זאגט דארט די גמרא, אומן קונה בשבח כלי ואינו עובר, ווייל ס'איז א ענין פון פארקויפונג, או אין אומן קונה בשבח כלי ועובר אוי קומט דאך אויס אז ווען רב ששת האט גענטפערט עובר פארוואס האט ער גענטפערט עובר ווייל רב ששת לערנט אין אומן קונה בשבח כלי איז דאך בפירוש אז רב ששת האלט נישט ווי רב אסי ענטפערט אויף דעם תוספות אז רב ששת מ'האט אים נאר געפרעגט קבלן עובר בבל תלין או אין עובר און די גמרא וויל דאס אפטייטשן אז דאס איז דער ספק, און אזוי טרעפט מען אנדערע ערטער, איר וואלט אונזער גמרא זאגן מיר אז נישט דאס איז געווען דער ספק פון רב ששת. נאר דאס ווייס איך זיכער אז רב ששת האלט ווי רב אסי אז אומן קונה בשבח כלי, איז רב אסי האלט זיכער זיין דין אז אויב ר'האט געגעבן שידה תיבה ומגדל צורעכטצומאכן און ער האט עס צוריק געגעבן, איז ער זיכער נישט עובר בל תלין, פארוואס ווייל אומן קונה בשבח כלי באצאלט מען אים נישט פאר דער ארבעט, נאר פארוואס באצאלט מען אים? מען באצאלט אים פאר די שבח, נאר די שאלה איז געוועזן בשליחא דאיגרתא, וואס דארט איז נישט דא בכלל קיין שבח. רש"י. לימא כתנאי, וועלן מיר זאגן אין דעם דין פון רב אסי צי דער אומן איז קונה די שבח פון דער כלי צי נישט, קריגן זיך תנאים. מיר האבן געלערנט, א פרוי זאגט צו איינעם, עשה לי שירים, מאך פאר מיר שירים, דאס איז וואס מען טוט אן אויף די האנט, און כ'וועל ווערן צו דיר מקודש אין דעם שכר פון דער ארבעט. אדער נזמים נזם איז פארהאנען אדער אויף די אויערן, טוט מען עס אהן, אדער אויף די נאז, וטבעות, רינגען וואס מען טוט אהן אויף די פינגער, ואקדש לך און כ'וועל ווערן צו דיר מקודש פאר דעם שכר פון דיין ארבעט, כיוון שעשאן מקודשת דברי ר' מאיר, ר' מאיר זאגט אז מען האט זי געמאכט איז זי מקודש, וחכמים אומרים די חכמים זאגן, אינה מקודשת, זי איז נישט מקודש, עד שיגיע ממון לידה, ביז ס'וועט קומען געלט צו איר אין האנט, מאי ממון, וועלכע געלט דארף קומען צו איר אין האנט? אילימא וועסטו וועלן זאגן אותו ממון, ער דארף איר אוועק געבן די שירים און נזמים, דעמאלט ווערט זי מקודש, און ער גיט איר נישט אוועק ווערט זי נישט מקודש, מכלל קומט אויס דרב מאיר סבר, רב מאיר לערנט, אותו ממון, לא, אפילו ווען די געלט איז נישט געקומען צו אים אין האנט, דאך איז זי מקודש, אלא במאי מקדשא מיט וואס ווערט זי מקודש, קען איך דאך נישט זאגן אז זיי קריגן זיך צו ער דארף איר צוריק געבן די שירים און נזמים, אלא פשיטא דאס א זיכערע זאך, מאי ממון ממון אחר, דא רעדט זיך האט צוריק געגעבן די שירים און נזמים, נאר מען קריגט זיך צו ער דארף געבן א חוץ דעם געלט איר מקדש זיין. אנדער געלט וסברוה מ'האט געלערנט אין פשט דכולי עלמא אלע לערנען ישנה לשכירות מתחילה ועד סוף אז די שכירות איז מתחילה ועד סוף אז אויב מען האט אפגעארבעט א פרוטה ווערט מען שוין מחויב גלייך א פרוטה איז עס שוין א מלוה. איז מיט דעם קען מען נישט ווערן מקודש מיט די שכירות, און דכולי עלמא אלע לערנען המקדש במלוה אינה מקודשת, אויב אזוי וואס איז דער טעם פון רבי מאיר'ן זי ווערט מקודש, מאי לאו באומן קונה בשבח כלי קמיפלגי, מען קריגט זיך צו דער אומן איז קונה דעם שבח, דרבי מאיר סבר רבי מאיר לערנט אומן קונה בשבח כלי, דעריבער זאגט רבי מאיר. אלס די שכירות ווערט זי נישט מקודש, ווייל ישנה לשכירות מתחילה ועד סוף ווערט עס א מלוה, און המקדש במלוה אינה מקודשת, נאר מקודש ווערט זי מיט דעם שבח וואס ער האט קונה געווען, ווייל אומן קונה בשבח כלי, און מיט דעם וואס ער גיט איר צוריק די זאך, גיט ער איר דאס אוועק, דעריבער לערנט ר' מאיר אז מ'איז מקדש זע איך דאך אז אין דעם דין איז א מחלוקת פון תנאים, זאגט די גמרא לא ניין, דכולי עלמא אלע לערנען אין אומן קונה בשבח כלי. אלע קענען האלטן אז אין אומן קונה בשבח כלי, אלא הכא נאר דא בישנה לשכירות מתחילה ועד סוף קא מיפלגי, מען קריגט זיך צו ישנה לשכירות מתחילה ועד סוף, ר' מאיר סבר ר' מאיר לערנט אין לשכירות אלא לבסוף, לבסוף מיינט מען נישט ווען מען ענדיגט די ארבעט, אויב אזוי ווערט דאך עס א מלווה ווען מען ענדיגט די ארבעט, לבסוף מיינט מען דעמאלט ווען מען גיט עס איר צוריק.

דעריבער לערנט ר' מאיר, אפילו מען גיט איר נישט קיין אנדער געלט, מען גיט איר צוריק די שירים, די נזמים, ווערט זי שוין מקודש. ורבנן סברי מקדש במילוה אינה מקודשת, מוז מען צוריק געבן אנדערע געלט. רבא אמר רבא זאגט, דכולי עלמא ישנה לשכירות מתחילה ועד סוף. און אויכעט דכולי עלמא מקדש במילוה אינה מקודשת. און אויכעט דכולי עלמא. אין אומן קונה בשבח כלי. וואס ווערט זי דא מקודש לויט רב מאיר, אלא הכא במאי עסקינן כגון שהוסיף לה נופך משלו, ער האט מוסיף געווען נופך, נופך א שטיינדל, א דיימענד, ווי שטייט אין פסוק נופך ספיר ויהלום.

ממילא אויף דער מילוה אויכעט, דעריבער ווערט זי נישט מקודש ובפלוגתא דהני תנאי, מיר האבן א מחלוקת פון די תנאים צו איך צו מילוה ופרוטה דעתה אפרוטה צו נישט, דתניא האבן מיר געלערנט, איינער זאגט צו א פרוי בשכר שעשיתי עמך, איך בין דיר מקדש וואס דו ביסט מיר שולדיג, כ'האב ביי דיר געארבעט, אינה מקודשת, ווערט זי נישט מקודש, ווייל ס'איז געווארן ביי אים א מילווע, מען האט גענדיגט די ארבעט, אבער דעמאלט ווען ער זאגט בשכר שיעשה עמך, כ'בין דיר מקדש מיט דעם וואס כ'וועל ביי דיר ארבעטן, מקודשת, איז זי יא מקודש, ווייל אין לשכירות אלא לבסוף, ווען ער וועט צוריק געבן די זאך ווערט זי מקודש'ט מיט דעם שכר. רב נתן אומר, רב נתן זאגט, בשכר שאעשה עמך, אינה מקודשת. ער לערנט ישנה לשכירות מתחילה ועד סוף, דעריבער אפילו ווען ער זאגט בשכר שאעשה עמך איז אויך נישט מקודש, א יעדע פרוטה ווערט א מלווה, וכל שכן און אוודאי און אוודאי בשכר שעשיתי עמך איז אוודאי און אוודאי ווערט זי נישט מקודש. ורב יהודה הנשיא אומר רב יהודה הנשיא זאגט, באמת אמרו אין אמת'ן האט מען געזאגט, בין בשכר שעשיתי עמך בין בשכר שאעשה עמך אינה מקודשת, פארוואס?

אבער לויט רב נתן ווייזט אויס אפילו ער האט מוסיף געווען נופך משלו איז זי אויך נישט מקודש, ער זאגט סתם אז זי ווערט קיינמאל נישט מקודש ווייל ער לערנט רב נתן מילווע ופרוטה דעתה אמילווע בין תנא קמא לרב נתן איכא בינייהו שכירות, די תנא קמא וואס ער לערנט בשכר שאעשה עמך איז יא מקודש און רב נתן זאגט נישט

אבער רבי נתן לערנט דעתה אמלוה, אמר שמואל, האט שמואל געזאגט, טבח אומן, א שוחט, אפילו ער איז א אומן, שקלקל, וואס האט נישט גוט געשחטן, חייב לשלם, איז ער מחויב צו באצאלן, איז אוודאי און אוודאי דער וואס איז נישט קיין אומן, איז אוודאי און אוודאי מחויב צו באצאלן, מזיק הוא, ער איז א מזיק, פושע הוא, ער ווערט ווי א פושע, נעשה ס'גלייך כאומר לו ווי איינער זאגט צו אים, שחוט לי מכאן שעכט דא ווי מען דארף ושחט ליה מכאן, און ער האט געשחט'ן אנדערע ארט ווי דארטן איז נבילה. פרעגט די גמרא למה ליה למימר מזיק הוא פושע הוא, וואס דארף ער דאס זאגן? ענטפערט די גמרא אי אמר מזיק הוא ווען ער זאל געווען זאגן מזיק הוא הוה אמינא וואלט געזאגט הני מילי היכא דקא עביד בשכר, ווען ער ארבעט בשכר דעמאלט דארף ער באצאלן, אבל היכא דקא עביד בחינם. ווען ער נעמט נישט באצאלט פאר דעם שחט'ן לא וואלט איך געוואלט מיינען אז ס'איז נישט אזוי דער דין, אבער בחינם האט עס דעם דין ווי א שומר חינם און פטור אויף א קליינעם אונס געוועזן אין דער עבודה, קא משמע לן לאזט אונז הערן פושע הוא, ממילא אפילו דארט ווי ער טוט עס בחינם איז ער אויכעט מחוייב. איתיביה רב חמא בר גוריא לשמואל, רב חמא בר גוריא האט געפרעגט א קשיא שמואל, וואס שמואל האט פריער געזאגט אז שוחט אפילו ער איז א אומן און אפילו עס איז בחינם, אויב ער האט מקלקל געווען דארף ער באצאלן. האט ער אים געפרעגט א קשיא, האבן מיר געלערנט הנותן בהמה לטבח איינער גיט א בהמה צום שוחט וניבלה און ער האט זי געמאכט נבלה, ער האט נישט געשחטן ווי מען דארף, אומן, אויב ער איז א אומן, א פאכמאן, פטור, איז ער פטור, הדיוט, ער איז נישט קיין פאכמאן, חייב, דארף ער באצאלן, ואם נותן שכר, אויב מען באצאלט פאר דעם שעכטן, בין הדיוט בין אומן חייב, איז דאך א קשיא אויף דעם פריערדיגן, פריער האט שמואל געזאגט אז א אומן אפילו בחינם דארף ער אויכעט באצאלן ווייל ער האט א דין מזיק הוא פושע הוא און דא ווייזט דאך אויס אז ער איז פטור אמר ליה, האט שמואל געזאגט צו רב חמא'ן לעכר מוחך דיין מח איז צומישט זאלסט גוט הערן וואס איך האב געזאגט וואלסטו נישט געפרעגט קיין קשיא. אתא ההוא מרבנן געקומען א צווייטער פון די רבנן, קא מותיב ליה, האט אים געפרעגט די זעלבע קשיא, ווי קענסטו שמואל זאגן א אומן בחינם וואס האט געמאכט די בהמה נבילה זאל זיין מחויב צו באצאלן, אין דער ברייתא שטייט דאך נישט אזוי. אמר ליה, האט שמואל געזאגט צום צווייטן פון די רבנן, השתא שקלת מאי דשקל חברך, דו וועסט באלד אריינכאפן וואס דיין חבר האט גענומען, דארפסט זיך אליין פארשטיין, קאמינא לכו אנא ר' מאיר, איך האב געזאגט דעם דין לויט ר' מאיר'ן, וקאמריתו לי, פרעגסט מיר א קשיא רבנן פון די רבנן, אמאי לא דייקת מילי, פארוואס האסטו נישט אויפגעפאסט מיינע ווערטער וואס איך האב געזאגט? זאלסט געווען אויפפאסן מיינע ווערטער וואלסטעך געוויסט אז איך זאג דעם דין אליבא רב מאיר שאני אומר איך האב דערמאנט מזיק הוא פושע הוא מיט דעם הייסט ער א פושע דאס הייסט אז א מענטש דארף גוט וואטשן נעשה ס'איז גלייך כאומר לו ווי ער זאגט צו אים שחוט לי מכאן שעכט מען דא ווי מען דארף ושחט לו מכאן. מאן אית ליה האי סברה? ווער האלט די סברה? ר' מאיר, דאס איז זאגט דאך ר' מאיר, דאומר וואס ר' מאיר זאגט, מבעי ליה למירמי אנפשיה, א מענטש דארף גוט אויפפאסן וואס ער טוט. לויט ר' מאיר'ן זאגט מען טאקע דער אומן אפילו בחינם איז ער מחויב, אבער לויט די רבנן דער אומן בחינם איז פטור, ווייל ס'איז נישט קיין פושע, נאר ס'איז גלייך ווי א אונס. פרעגט די גמרא, הי רבי מאיר, ווי טרעפט מען אז רבי מאיר זאגט מבעי ליה למירמי אנפשיה, אילימא וועסט וועלן זאגן הא רבי מאיר דעם רבי מאיר דתנן האמיר געלערנט קשרו בעליו במוסירה, דער באלבאס האט צוגעבינדן דעם אקס במוסירה מיט א געהעריגן שטריק. ונעל בפניו כראוי אדער האט פארשלאסן ווי עס דארף צו זיין, און ס'איז געשען א אונס, ויצא והזיק, און דער אקס איז ארויסגעגאנגען האט געמאכט שאדן. בין תם בין מועד חייב דברי ר' מאיר, זע איך דאך פון וועסט מיר זאגן פון דארט איז א ראיה אז ר' מאיר האלט, מבעי ליה למירמי אנפשיה, א מענטש דארף בעסער אויפפאסן. נאר פון דארט איז נישט קיין ראיה, התם בקראי פליגי, דער טעם פון רב מאיר'ן איז ווייל עס איז א גזירת הכתוב, ווייל מצד הדין וואלט איך געדארפן זיין קשרו בעליו במוסרה אדער נעל בפניו כראוי זאל זיין פטור, נאר גזירת הכתוב איז אזוי. אלא זאגט די גמרא הא רב מאיר, דער רב מאיר האלט איבעי ליה לאיניש למירמי אנפשיה, דתנן האט מען געלערנט א דף שפעטער אין ס. לצבוע לו אדום, ער גיט וואל צו א פארבער ער זאל אים פארבן רויט, וצבעו שחור, און ער האט עס געפארבט שווארץ, שחור, ער גיט אים צו שווארצן שווארץ, וצבעו אדום. רבי מאיר אומר, זאגט רבי מאיר, נותן לו דמי צמרו, כאטש ער בידיים האט עס נישט געטוהן, דאך דארף ער באצאלן געלט פאר דער וואל. התם דארטן איז דאך נישט קיין ראיה רב מאיר האלט איבעי ליה למירמי אנפשיה ווייל בידיים קלאו מיניה ס'איז גלייך ווי ער האט עס פארברענט מיט די הענט דעריבער זאגט ר' מאיר אז מ'איז חייב טא וואו טרעפסטו ר' מאיר זאל האלטן מער ווי די רבנים אז מיבעי ליה למירמי אנפשיה אלא הא רב מאיר, דא דא טרעפט מען רב מאיר זאגט א מענטש דארף בעס בעסער אויפפאסן דתנן מיר האבן געלערנט נשברה כדו ס'א ברייתא צוגעשטעלט דתניא דתניא האט מען געלערנט אין א ברייתא נשברה כדו ס'איז געווארן צובראכן זיין קרוג ולא סילקה האט נישט צוזאמענגענומען די שטיקלעך ברוך אדער נפלה גמלו, ס'איז געפאלן זיין קעמל, ולא העמידה האט עס נישט אויפגעשטעלט, רבי מאיר אומר חייב בנזקן ער איז מחויב אין די שאדן, וחכמים אומרים פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמים, דא אויף זיין פאלן, ער האט דען געוואלט פאלן, ער האט געוואלט דער קעמל זאל פאלן.

איז לויט ר' מאיר'ן האב איך געזאגט דא מיינט דעם אז אויב מען האט געגעבן צו שעכטן א אומן אפילו בחינם זאגן מיר ער דארף גוט אויפפאסן און אויב ער האט עס געמאכט נבילה דארף ער באצאלן. אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן, טבח אומן שקלקל חייב, א טבח א אומן וואס האט קאלע געמאכט, און דער דין איז דאך אז מען דערשעכט נישט ווי געהעריג, איז עס נבלה, חייב, דארף ער באצאלן. ואפילו הוא אומן כטבחי ציפורי, אין די שטאט ציפורי איז געווען גוטע פאכלייט די שוחטים, זאגט ער אפילו ער זאל זיין אומן ווי די שוחטים פון ציפורי דארף ער אויך באצאלן. פרעגט די גמרא, ומי אמר רבי יוחנן הכי האט דען רבי יוחנן אזוי געזאגט אז א אומן דארף באצאלן והאמר רבה בר בר חנא רבה בר בר חנא האט דאך געזאגט עובדא הוה קמיה דרבי יוחנן ס'איז אמאל געווען פאר א מעשה פאר רבי יוחנן בכנישתא דמעון אין די שול פון די שטאט מעון וואס איינער האט געשאכטן א תרנגול און ער האט אים נישט געשאכטן ווי געהעריג, ער איז געווארן נבלה. ואמר ליה, האט ער געזאגט צו דעם שוחט, זיל אייתי ראיה, ברענג א באווייז, דממחית לתרנגולים, אז דו ביסט א מומחה פאר תרנגולים, ואפטרך, וועל איך דיר פטר'ן. זע איך דאך אז רבי יוחנן האלט אז א אומן איז פטור, ווי זשע האט רבה בר בר חנא געזאגט, טעם טבח אומן שקילקל, אפילו ער איז אזא אומן כטבחי ציפורי, איז ער אויכעט חייב, דא זעהן מיר דאך אז א אומן איז פטור, זאגט די גמרא לא קשיא, כאן בחינם כאן בשכר, אויב בחינם ער שעכט אומזיסט, מען באצאלט אים נישט פאר דעם שעכטן, זאגן מיר אז ער איז א אומן איז ער פטור, אבער אויב מען באצאלט אים, דארף ער באצאלן פאר דעם וואס ער האט געמאכט נבילה, ס'איז דער זעלבער דין ווי א שומר, אויב איינער איז א שומר חינם איז אפילו עס געשעהט א קליינער אונס איז ער אויכעט פטור, א שומר שכר אז ס'געשעהט א קליינער אונס ווי גניבה אבידה דארף ער באצאלן, פטור איז ער נאר פטור ביי זייער זייער א גרויסער אונס, דאס אויך וואס נישט שעכטן ווי געהעריג איז גלייך ווי אזא מין זאך ווי גניבה ואבידה ביי א שומר, דעריבער זאגן מיר ביי גניבה אבידה איז א חילוק, שומר חינם איז פטור, שומר שכר איז חייב, איז דא אויכעט אז דער אומן קריגט נישט באצאלט איז ער פטור, ער קריגט באצאלט איז ער חייב, כדאמר רב זירא, אזוי ווי רב זירא האט געזאגט הרוצה שיתחייב לו טבח, איינער וויל אז דער שוחט זאל זיין מחויב אויב ער וועט אים נישט דערשעכטן יקדים לו דינר זאל ער אים באצאלן א דינר ממילא דאס הייסט ער זאל שעכטן בשכר און דעמאלט ווען מען שעכט בשכר האבן מיר דאך געזאגט ליגט א חיוב צו באצאלן אויב מען מאכט נבילה זאגט די גמרא מיתיבי וועל איך דיר פרעגן א קשיא. וואס זאגסטו? אויב ער טוט פאר דעם אנדערן א מלאכה בחינם און ס'איז געשען א שטיקל אונס, זאגסטו אויב ער איז א אומן איז ער פטור? וועל איך דיר פרעגן אויף דעם א קשיא, מיר האבן געלערנט המוליך חיטים לטחון, איינער פירט ווייץ לטחון צו מאלן, ס'דא א מענטש וואס איז אויף דעם באשטימט צו מאלן, ליגט אויף אים די פליכט ער זאל דאס ווייקן אין וואסער און אראפנעמען די שאל פון די ווייץ, וועט די מעל אויסקומען ווייסע מעל. ולא לתתן. האט אבער נישט אראפ גענומען די שאל, האט עס נישט געוואשן אין ווייץ די ווייץ אין וואסער, היינט פירט מען זיך מ'לאזט אויך אן דאמפ ווערט גייט אראפ די שמוץ פון די קערנדלעך און אויך מאלט זיך בעסער, נאכדעם איז היינט א שאלה אויף פסח די מעהל, אזוי עס שטייט קמח מן השוק בשעת ברירה קען מען קויפן, אבער היינט איז יעדע מעהל איז חמץ

מאלט זיך איז גראב, דאס מאלט זיך צוזאמען הייסט עס די שאל מיט די קערנדל. מורסן ווערט אנגערופן די שאל, אזוי ווי א עפל האט א שאל, אזוי האט א ווייץ אויך א שאל. או, אדער קמח לנחתום, ער האט געגעבן ברויט צו א בעקער, ער זאל אים אפבאקן. ברויט, ועשאו פת ניפולין, און דער בעקער האט געמאכט פת ניפולין, ברויט וואס מען נעמט עס אין האנט טוט זיך עס צעפאלן, בהמה לטבח, האט געגעבן א בהמה צו א שוחט, וניבלה, און ער האט עס געמאכט נבלה, ער האט נישט געשחט'ן ווי מען דארף, חייב, דארף ער באצאלן, מפני שהוא כנושא שכר, ווייל ער האט א דין ווי ער נעמט ווי ער וואלט גענומען געלט, זע איך דאך פון דעם אויך, אפילו ער נעמט נישט קיין געלט, זאגן מיר ס'איז גלייך ווי ער וואלט גענומען געלט, וואס האט מען פריער מחלק געווען, אז א אומן, א שוחט, וואס האט געמאכט נבילה, זאגן מיר, בחינם דארף ער נישט באצאלן, און בשכר דארף ער באצאלן, דא שטייט מפני שהוא כנושא שכר, ס'גלייך ווי ער נעמט געלט, אבער קיין געלט האט ער נישט גענומען. זאגט די גמרא, אימא, זאג מפני שהוא נושא שכר, זאג אזוי ווייל ער האט גענומען געלט. אבער בחינם איז ער טאקע פטור. דערציילט די גמרא א מעשה, ההוא מגרומתא דאתאי לקמיה דרב, הגרמה, דאס איז איינס פון די פינף הלכות ביי שחיטה אז עס ווערט טריפה, וואס איז דאס הגרמה? ער שעכט ארויס פון צווישן די טבעת לטבעת, איז דאך דא א מחלוקת, די רבנן זאגן ס'איז נבילה, און ר' יוסי בר' יהודה איז מכשיר. איז די הגרמא וואס איז געקומען פאר רב, טרפיה, האט ער געזאגט ס'איז טריפה, ופטריה לטבח מלשלומי דמי, ער האט געזאגט אז דער שוחט דארף נישט באצאלן פאר דעם שאדן וואס ער האט געמאכט. פגעו ביה, האבן אים באגעגנט רב כהנא ורב אסי בההוא גברא, זיי האבן געטראפן דעם מענטש, ס'איז דער בעל הבית פון דער בהמה. אמרו ליה, האבן זיי געזאגט צו אים, עביד בך רב תרתי, רב האט געמאכט אין דיר צוויי זאכן, ווי זאגט מען דאס, געשטראפט מיט צוויי זאכן, פרעגט די גמרא מאי תרתי, מיט וועלכע צוויי זאכן, האבן זיי געזאגט, אילימא, וועסטו וועלן זאגן תרתי לגריעותא, צוויי שלעכטע זאכן, איינמאל דאיבעי ליה לאכשורי, ער האט געדארפן זאגן ס'איז כשר, כרבי יוסי ברבי יהודה. און וטרפה, ער האט געזאגט ס'איז טריפה כרבנן. דאס איז איין זאך נישט גוט געטון, די צווייטע זאך איז ואי נמי כרבנן, אפילו האלט ווי די רבנן אז ס'איז טריפה, אבער דאיבעי ליה חיובא לטבחא, ער האט געדארפן זאגן אז דער טבח זאל באצאלן. ומי שרי למימר כי האי גוונא, מעג מען דען אזא זאך זאגן? נאכדעם ווי יענער גייט ארויס לדין, מעג מען דען אים זאגן אז דער בית דין האט געמאכט נישט ריכטיג? והתניא, מיר האבן געלערנט, לכשיצא, ווען דער דיין גייט ארויס פון דעם דין לא יאמר זאל ער נישט זאגן עס איז אמת אזוי, אני מזכה, איך האב געזאגט ביסט גערעכט, נאר וואס זאל איך, וחבירי מחייבין, און די חברים זאגן ביסט חייב, אבל מה אעשה, וואס קען איך טון, שחבירי רבו עלי, די חברים האבן זיך געמערט אויף מיר, און זיי זענען געגאנגען נאכן רב, און דער אמת איז טאקע אזוי געוועזן, ער איז טאקע געווען א מזכה, טאר מען דאס נישט זאגן, ועל זה נאמר, אויף דעם ווערט זאגט שלמה המלך, הולך רכיל מגלה סוד, דאס הייסט ער מאכט אז דער מענטש זאל זיין מסופק צו מען האט ריכטיג גע'פסק'נט צו נישט, זעסט דאך, אט דער דיין האלט ווי יא אז ער איז גערעכט. אויב אזוי, ווי קומט עס אז רב כהנא מיט רב אשי זאלן זאגן דעם מענטש אז מען האט געטאן אין דיר צוויי שלעכטע זאכן? אלא זאגט די גמרא, זיי האבן אים געזאגט תרתי למעליותא, מען האט געטאן מיט דיר צוויי גוטע זאכן. וועלכע גוטע זאכן? איינמאל דלא אוכלך ספק איסורא מ'האט דיר נישט געגעבן צו עסן קיין ספק איסור, כאטש באמת קען דאך אמאל זיין די הלכה ווי רבי יוסי ברבי יהודה וואס ער איז מכשיר, אבער מכח ספק, זיי ווילן נישט זאלסט עסן ספק איסור, און פארוואס האבן זיי נישט געהייסן ער זאל באצאלן, ומנעך מספק גזילה, מ'האט דיר צוריקגעהאלטן פון ספק גזילה. אז מ'וועט הייסן באצאלן, איז דאך די געלט זיין אין דיין האנט, קען זיין גזילה. קען זיין אז די שחיטה איז געווען א כשר'ע שחיטה, און אויב ס'איז געווען א כשר'ע שחיטה, דארף דאך דער טבח דיר נישט באצאלן, און דאס וואס ער גיט דיר, איז די געלט ביי דיר גזילה. תוספות רעדט שוין פון דעם, פארוואס שטייט מנעך מספק איסורא? אויב ווידער מיר פסק'ענען ווי די רבנים, נארמאל איז דאך אזוי, יחיד ורבים הלכה כרבים, און לויט די רבנים איז דאך עס ודאי איסור, וואס זאגט ער מנעך מספק איסור? זאגט תוספות, ווייל רב פסק'נט ווי אין חולין ווי רבי יוסי ברבי יהודה, אז די טבעת הגדולה דווקא איז דא דער דין הגרמא. נאר דארטן איז מען מכשיר, אבער ביי אנדערע טבעות'ן איז מען נישט מכשיר, אויב אזוי פארוואזשע האט ער גע'אסר'ט? אויב ווידער רב פסק'נט ווי רבי יוסי ברבי יהודה איז דאך די בהמה געווען כשר, נאר ער איז געווען אן עם הארץ, וועט ער קומען מקיל זיין ביי אנדערע טבעות'ן אויכעט. תוספות ברענגט א ראיה אז מען דארף זיין פארזיכטיג מיט דעם פסק ביי אן עם הארץ, אפילו די זאך איז כשר, אויב עס קען ארויסקומען א מכשול זאל מען נישט מכשיר זיין, די גמרא זאגט דארט אין חולין מבשל בשבת, ווען רב האט געפסקנט פאר די תלמידים האט ער געפסקנט ווי רבי מאיר איז מיקל, און ווען ער האט גע'דרש'נט אין די דרשה פאר דעם רבים האט ער גע'דרש'נט ווי רבי יהודה, וועגן די עם הארצים דעריבער רופט ער עס אן ספק גזילה, נישט ודאי גזילה, ווייל מען האט עס, דער טבח וואס האט געשחט'ן, האט ער געשחט'ן צו אן עם הארץ, האט ער געדארפן פארשטיין אז ער איז אן עם הארץ וועט מען אויף אים מחמיר זיין. דאס ווארט הגרמה מיינט מען מ'האט גע'שחט'ן שלא במקום שחיטה, ס'איז דאך דא פינף הלכות וואס זיי פסל'ן ביי שחיטה, איינס פון זיי איז הגרמה, מ'דארף דאך שעכטן דער קנה אדער דער ושט, איז אויב מ'האט גע'שחט'ן און ארויסגעגאנגען חוץ למקום שחיטה, למשל ס'איז דאך דא ביי די ענדע טבעת הגדול אדער כובע ווערט אנגערופן, אדער דארט שני חיטים, א מחלוקת אין דעם ביז וואו גייט דער שיעור דער מקום שחיטה, אויב מ'איז ארויסגעגאנגען פון מקום שחיטה הייסט עס הגרמה, איז ווארט הגרמה די טייטש מ'האט ארויסגעגאנגען הטיה און הכרעה, דאס הייסט אז מ'איז ארויסגעגאנגען חוץ למקום שחיטה, לאו דווקא מ'האט אנגעהויבן במקום שחיטה און מ'איז ארויסגעגאנגען חוץ למקום שחיטה, אפילו פון אנפאנג שחיטה איז מען געווען שלא במקומה, כאטש ס'נישט דא דא קיין הטיה, די גאנצע שחיטה איז געווען חוץ למקומה, ווערט עס אויכעט אנגערופן הגרמה. איך ווייס נישט פארוואס שטייט דאס לשון גמרא וטרפיה, ער האט עס געמאכט טרפה כרבנן, אין אמת'ן ס'דאך נישט בלויז טרפה. אויב ס'איז דא א פסול אין די שחיטה איז עס נבילה, ס'איז מטמא כנבילה, נישט בלויז טרפה.